לזכות שלום הכהן בן פרידא שיחיה ליום ההולדת שלו י' כסלו. משיחת אור לי' כסלו תשמ"ה. מען דארף דאך אויכעט פון דער התוועדות פון י' כסלו ארויס נעמען אין מעשה הוא העיקר, א ענין מיוחד דווקא מיט י' כסלו, און ס'דארף זיין גלוי אין עבודתו אשר עבד, דער בעל הגאולה פון י' כסלו איז דאס וואס מען געפינט א דבר נפלא אין פון עבודתו אשר עבד פון דעם מיטלן רעבן, לגבי די עבודתו אשר עבד פון אלטן רעבן אדער פון צמח צדק אדער נשיאים שלפניו אדער נשיאים שלאחריו וכאמור א חילוק גדול וביחד עם זה א חילוק בגלוי. וואס ענין כולם איז דאך געווען הפצת המעיינות חוצה, און אף על פי וואס מי הוא זה ואיזה הוא אז ער קען אריינגיין און מאכן די חילוקים צווישן איין מאור הגדול מיט א צווייטן מאור הגדול, ובנידון דידן צווישן דעם אלטן רעבן מיטן מיטלן רעבן, וויבאלד אבער מ'האט די אלע סיפורים דערציילט לאנשים כערכנו בהקדמת הכלל אז המעשה הוא העיקר, איז א זיכערע זאך לויט תורת הבעל שם טוב אז ער קען דערפון ארויסנעמען א ענין און א הוראה צוזאמען מיט א נתינת כח בנוגע למעשה שלו, וואס געפינט מען א חילוק עיקרי וגלוי ביים מיטלן רעבן דער אויפטו לגבי נשיאים שלפניו ושלאחריו, איז דאס בנוגע צו די הפצה בפועל ממש. דער אלטער רבי איז דאך געווען דער מייסד תורת חסידות חבד. און דער בעל שם טוב איז געווען דער מייסד פון תורת חסידות הכללית, און צמח צדק איז געווען אט דער וואס האט מאחד געווען בגלוי כל חלקי התורה צוזאמען, ביז אז ס'איז געווארן בגלוי איין און איינציגער ענין, כמבואר ומפורש וגלוי במאמריו. בזה איז געווען דער עיקר פעולתם.

אדער הראויים לזה מחבריו זאלן פארצייכענען זייערע תורות און מ'האט אויכעט זיי מגיה געווען כדי זאל זיין א דבר מוגה ומנופה ביז בתכלית השלימות און דאס זאל נתפשט ווערן ביז אז ס'וועט אנקומען אין חוצה און אנקומען אין חוצה דער מעיין אליין וואס דאס איז כאמור איז דער צד המשותף ביי די אלע נשיאי חסידות, ביי אלע נשיאי חסידות חב"ד, אף על פי וואס יעדער האט אין דרוף געטאן לפי דרכו ולפי סגנונו וכו', ס'דא אבער אן אויפטו וואס מ'געפינט דאס ביי דעם מיטעלן רבי'ן, און דאס איז אז ער האט זיך מוסר נפש געווען אויף הפצה במיוחד אז זאל זיין בכתב ובהדפסה ביז די פשוטים שבפשוטים. דער איין און איינציגער וואס מען געפינט אז ס'איז דא א ריבוי אגרות שלו אין וועלכע ער איז מבאר און מפרסם אז מען זאל וויסן זיין אזוי ווי ס'איז א הכרח אז מען זאל לערנען חסידות, און אזוי ווי עס איז א הכרח אז מען זאל לערנען חסידות מיט א ביאור ביז אן אופן וואס יתפרנסון מיניה, איז דערפאר איז ער זיך מתעסק אויף ארויסגעבן גלייך די מאמרים און גלייך זיי מגיה זיין און דרוקן זיי אין אן אופן אז זאל זיין געדרוקט א פערטל בויגן

און איז מזרז ניט נאר די אמירות פון די דברי אלקים חיים פון די מאמרים, נאר דערנאך אריינלייגן זיך ווי אזוי טוט מען בנוגע למעשה בפועל אז זאל אנקומען און זאל געלערנט ווערן, און אף על פי וואס יעדער מקבל איז א מעוט היכולת ברוחניות בהבנה והשגה.

און דערנאך אויכעט אזוי געטאן בפועל בעצמו בגופו שלו אויף שרייבן זיי אין אזא מין אופן און פאנאנדערטיילן זיי אין אזוינע חלקים ביז וואנעט אז דאס וועט מתאים זיין פאר א פערטל בויגן אדער וכיוצא בזה ווי ער שרייבט דארט בכמות

און נאך מער ווי פארשטאנדיק פון די מעשה הוא העיקר, ווי ס'האט זיך געטאן במעשה בפועל בי בחיים חיותו בעלמא דין. וואס דאס איז כאמור, דאס געפינט מען נישט ביי קיינעם פון די נשיאים שלפניו ושלאחריו. זיכער איז דאס דער זמן האט נישט געמאנט אט אט די עבודה, און האט געמאנט אן אנדער עבודה, במילא האט יעדער נשיא בזמנו געטאן די עבודה פון בדוגמא פון כל יומא ויומא עביד עבידתיה, על דרך זה כל דור ודור עביד עבידתיה דווקא, דערנאך האבן זיך אבער אט די אלע וואס בתר רישא גופא אזיל, וואס יעדער פון אונז איז דאך א תלמיד, סיי פון דעם מיטעלן רבי'ן, סיי פון דעם אלטן רבי'ן, סיי פון דעם צמח צדק, סיי פון בעל שם טוב און דעם מגיד, און סיי פון דעם רבי'ן מהר"ש און דעם רבי'ן נשמתו עדן און דעם שווער נשיא דורנו וכל צדיקי וגאוני העולם, ביחד עם זה אז ס'קומט דער יום, וואס דאס איז יום סגולה שלו, איז דאך דעמאלט מזלו גובר בלשון הידוע, איז דאס דעמאלט דער עביד עבידתיה פון דעם טאג אויף אראפנעמען ביז אין מעשה בפועל בכלל בנוגע צו יעדער פון זיי, על אחת כמה וכמה ווען ס'פארבונדן מיטן מיטעלן רבי'ן אויף אריינלייגן זיך אין דערויף.

און ניט פֿאַרלאָזן זיך, אַז דאָס וועט טאָן שלוח, שלוחו, אָדער דאָס איז דאָ, אָדער דאָס וועט טאָן תּלמידו, וכּיוצא, נאָר זאָל זײַן אַ טירחא און אַן עבֿודה בגופֿו, בגופֿו, וכּידוע דער כּלל אין הלכה, אַז די מצוות התּלויים בגוף, אינן שײַכות אין זיי, זאָל זײַן אַן ענין של שליח.

ושאר היום ושאר הימי סגולה בדומה להם, און אויך אין די הוראה בנוגע למעשה בפועל אז ס'קומט י' כסלו ווי וואס ווערט נתחדש ביי יעדערן וואס גיבט א טראכט אז דאס איז דער יום דער אחת בשנה בענין זה.

דער מאמר אדער די תורה אדער די הוראה לכל אחד ואחת כמדובר כמה פעמים דער דיוק וואס מען זאגט אחת דערפאר וואס ווי דער אלטער רבי מבאר אין אגרת הקודש אין די מצוות פון דע את אלוקי אביך וואס דאס איז די מצוות פון ידיעת השם, און וואס דאס ברענגט לאהבת השם וליראת השם, ווי ער איז מבאר אין רמב"ם בתחילתו אלס א פסק הלכה כיצד יבוא לאהבתו וליראתו, איז דאס פון די מצוות אין וועלכע יעדער איד איז מחויב בכל רגע, און מחויב יעדער איד סיי אנשים און סיי נשים.